יעצט האבן מיר שוין געלערנט אזוי פיל הקדמות ווי וויכטיג ס'איז צו באקומען די תורה, די גאנצע היסטאריע ווי אזוי מ'איז אנגעקומען צו באקומען די תורה, און וואס וועט זיין ווען מ'באקומט די תורה, קומען אונז פיינעלי אן צו די תורה אליינס, וואס דאס איז עקזעקטלי, און שטייט א העדער יא, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ כל הימים אשר אתם חיים, און וואס איז די הלכות, דא הייבט זיך אן א לאנגע פרשה פון הלכות, די ענד פון דעם איז נאר אין פרשת כי תבוא ווי עס שטייט היום הזה ה' אלקיך מצווך, דא ביז דארט, את השם האמרת, דא ביז דארט איז פשוט א ספר המצוות, מען קען זאגן ספר המצוות, די ליסט פון אלע מצוות, די מצוות, א חלק פון זיי איז שווער צו פארשטיין די קאנעקשאן איינער מיטן צווייטן, אבער די אנהייב און די ענד, א חלק, די גרויסע חלקים לפחות קען מען פארשטיין וואס די סדר וואס גייט פאר, און די ערשטע איז אוודאי די וויכטיגסטע אדער די פאר וויכטיגסטע וואס אונז לערנען אין די היינטיגע פרק. און וואס אונז לערנען איז בעצם איין זאך וואס ס'טיילט זיך אויף אפשר צוויי אדער דריי אנדערע הלכות הלכה למעשה וואס קומט ארויס פון דעם די עיקר זאך וואס די תורה וויל זייער שטארק איז מ'זאל זיך נישט פירן אזוי ווי די גוים אזוי ווי די עבודה זרה וואס איז איינע פון די זאכן וואס מ'טרעפט אז עבודה זרה פירן זיך אז זיי זענען פירן טוען דינען עבודה זרה אלע מיני פלעצער אויף יעדע הרים הרמים ועל הגבעות תחת כל עץ רענן און איבעראל איז דא עבודה זרה און כנגד דעם זאגט די תורה אונזער גאט לה' אלקיכם טוט מען נישט אזוי, ער האט נישט קיין שטיבל אין יעדע געגנט אין יעדער הר וגבעה ועץ רענן, נאר עס איז דא איין פלאץ וואס אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם און דארט דארפסטו ברענגען, היינו אין אנדערע ווערטער, מ'קען פארשטיין אז ס'איז א חוק, איך ווייס נישט וואס די טעם הדבר, דארף מען זיך מוטשענען, וואס די טעם פארוואס די תורה איז דא אזוי מקפיד אויף מען קען רופן שחוטי חוץ אדער במות, אבער עס איז זייער קלאר אז דאס איז קאנעקטעד מיט עבודה זרה, עס איז קאנעקטעד מיט די מנהג עבודה זרה לפחות וואס איז צו מאכן א שטיבל א א מקדש אזא אויף כל עץ רענן, אונז טוען נישט אזוי, לא תעשון כן לה' אלקיכם, נישט אזוי זאלסטו טון, קודם כל זייער עבודה זרה זאלסטו מאבד זיין, אבער די עיקר נקודה דא איז נישט דווקא מאבד זיין, דאס האבן מיר שוין געלערנט אפשר פריער. די עיקר דארפסט אזוי מאבד זיין זאלסט אפילו נישט טון זייער מנהג זאלסט נישט קענען איבערנעמען זיין בית מדרש זיין און במה דארט און מאכן דארט א במה להשם ניין זאלסט אינגאנצן מאבד זיין און פאר די אייבישטער זאלסטו טון אינגאנצן אנדערש זאלסט נאר ברענגען אלעס אין בית המקדש מען מאכט לאנגע ליסט עולות זבחים מעשרות תרומות אלעס ברענגט מען נאר אין בית המקדש און ס'איז דא א חידוש פון ספר דברים ושמחתם בכל משלח ידכם זאלסט דיך פרייען אז האסט אלעס געהאט ס'איז געווען ירושת הארץ ס'איז געוואקסן ס'איז דא קרבנות זאלסט אלץ זיך פרייען און נאכדעם פרעגט ער א קשיא איי דא אין מדבר אדער פארדעם טוט מען נישט אזוי מען איז מקריב אויף א במה די תירוץ איז לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום כי לא באתם אל המנוחה ואל הנחלה ביסט דאך נישט אנגעקומען צו די שלאף צו די מנוחה צו די ירושת הארץ די רואיגקייט וואס מען קען מאכן א בית מקדש אבער די רגע וואס מען גייט קענען דעמאלט זאלסטו אלעס ברענגען דארט און השמר לך זאלסט נישט נזהר זיין נישט צו ברענגען עולותיך בכל מקום אשר תראה דא כאילו קומט אריין די צווייטע זאך וואס לעבן זאל נישט מאכן קיין מקדשים קיין פלעצער די אייבערשטער איז נישט אין אלע פלעצער נאר דו ווייסט די אייבערשטער איז נישט דארט אבער נישט דארט דינט מען די אייבערשטער אין אלע פלעצער אזוי ווי די עבודה זרה נאר ברענגט אלע קרבנות דארט און דא קומט א נייע איסור נישט צו מאכן עולותיך בכל מקום אשר תראה זייער וויכטיג און דא נישט נאר קיין קרבנות נאר ס'גייט דא גייט ווערן א חידוש ואם תאמר נאך א ואם תאמר וואס אין פרשת אחרי האבן מיר געזען די פארקערט פון דעם יא ואם תאמר עסטו זאגן ס'הייסט וויאזוי גייט מען עסן וויאזוי גייט מען עסן פלייש ס'איז געווען די הלכה אז מ'טאר נישט עסן פלייש אין מדבר אדער פארדעם נאר אין א קרבן נאר אין דער תירוץ איז ניין כל אוות נפשך תזבח ואכלת ווילסטו עסן פלייש עס! נישט קיין פראבלעם, כברכת ה' אלקיך, די אייבערשטער געבט דיך עס, ענדזשוי עס, נאר, דריטע זאך, איין זאך, בלוט זאלסטו נישט עסן, דארף מען פארשטיין די איסור פון דם, לכאורה די איסור פון דם האט זיך אנגעהויבן פון דעם אז בית המקדש איז מקריב דם, סאו די הדיוט נעמט עס נישט, דאס איז א חידוש אפילו אז דו מאכסט שחיטה חולין, שחיטת חולין איז נישט, ברענגט מען נישט אין די בית המקדש, אבער די דם זאלסטו נאכאלץ נישט עסן, דאס איז די דריי פוינטס וואס שטייט אין די ספר, נעגאטיוו איז זאלסט נישט עסן בשעריך קיין שום זאך, נישט מעשר, נישט בכורות, נישט נדרים, אלעס דארף מען ברענגען לפני ה', און דא א אינטערעסאנטע פסוק השמר לך פן תעזב את הלוי, וואס דאס קומט אויך פאר א ואם תאמר, ואם תאמר וועסטו פרעגן, לויים זענען דאך אין יעדע שטאט, אפשר דארף מען זיי געבן מעשרות, תרומות, די קדשים אין יעדע שטאט, אז נישט ווי וועט ער עסן, תירוץ איז, מען וועט אים געבן צדקה, מען וועט זיך אן עצה געבן, מען וועט אים אויסהאלטן, אבער נישט וועגן דעם, מוותר זיין אויף די זאך. פון שחוטי חוץ נאך א זאך ס'האט א סיבה נאכאמאל עסט האבן א גרויסן פלאץ ווען יעדע איינער איז נאנט צו די מקדש צום משכן קען יעדע איינער ברענגען זייער קרבנות יעדע יעדע חולין קען מען שעכטן אין א שחיטה און מאכן א שלמים פון דעם אבער דו ביסט ווייט ווילסט פלייש נאו פראבלעם עס פלייש בכל אוות נפשך תאכל נאר וואס אז ס'איז צו ווייט עסטו שעכטן שחיטת חולין נאר חזק לבלתי אכול הדם איז זייער מאריך נישט עסן דם שוין דא רשי וואס מוטשעט זיך פארוואס ועל כל פנים זייער וויכטיג די עיקר איז קמשמע לן אז אפילו מען שעכט נישט אין בית מקדש טאר מען נישט עסן דם אף על גב ס'קען נישט זיין קיין קרבן ווייל זאגסט דאך אז מען קען נאר מאכן א קרבן דאס איז די עיקר נאר וואס וועסטו יא ברענגען קדשיך אלע קדשים נדרים וועסטו ברענגען מזבח השם אלקיך און די דם זבחיך וועסטו נישט עסן אבער עס וועט שופך זיין על מזבח השם אלקיך און דאס פירט ער אויס שמור ושמעת און דאס אז דאס איז ישר וטוב און זייער וויכטיג זאלסט נישט טון אזוי ווי די גוים די גוים טוהן אזוי איכה יעבדו ואעשה כן גם אני לא תעשה כן פארוואס כי תועבת השם אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם בנותיהם זעהט אויס דאס איז די טעם פון די גאנצע זאך און ווייט זיין פון מנהג הגוים צום סוף וועט מען נאך מקריב זיין די קינדער אויך אפשר אין בית מקדש קען מען מאכן זיכער נישט דאס זאל געשען און דאס איז אותו תשמרו לעשות לא תוסיף ולא תגרע מען זאל נישט מאכן קיין חידושים נישט מאכן קיין בנים נישט קיין ווייניגער טוהן פונקטליך וואס מען הייסט ס'הייסט מקריב זיין די קרבנות נאר ווי מען זאגט און נישט ווי מען זאגט נישט.